תשי ז, ארום חודש חשוון, חשוון כסלו, איז געווען אין ארץ ישראל א קורצע מלחמה, ס'איז נישט אזא באוואוסטע מלחמה, אבער דאס איז געווען א מלחמה יעמאלט מיט מצרים, און ס'איז געווען א גרויסער פחד. דאס רופט זיך אן מבצע סיני, קדש, וואס מען רופט עס, על כל פנים ס'איז געווען א מלחמה, און ס'איז געווען א גרויסער פחד ביי אידן יעמאלט, און מען האט נישט געוואוסט וואס עס וועט זיין, מענטשן זענען געווען זייער דערשראקן. יענעם שבת, שבת פרשת תולדות, שבת מברכים ערב ראש חודש כסלו, אין יענעם יאר תשי ז האט דער רבי ביים פארברענגען געזאגט א מאמר חסידות. דער מאמר האט זיך אנגעהויבן מיט די ווערטער מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה. דעם מאמר האט דער רבי גערעדט א לענגערע מאמר א טיפע מאמר אבער אינעם אנהייב מאמר האט דער רבי אנגעהויבן מיט א מדרש און ווי מען דערציילט חסידים וואס זענען דארטן געווען בעת מעשה האט דער רבי גערעדט דעם מאמר מיט גרויסע בכיות בשעת ער האט געחזרט די ווערטער פון דעם מדרש בשעת מעשה, די חסידים זענען דארטן געווען האבן אפילו נישט געוואוסט וואס וואס איז דער ענין. ביז מען האט זיך דערוואוסט אז עס איז געווען פארבונדן מיט די מאורעות וואס זענען געווען אין ארץ ישראל. האט מען שוין גוט פארשטאנען וואס האט דער רבי גערעדט אין אט דעם מאמר. און ער האט געפועלט דורך דעם מאמר, האט ארומגערעדט די עניינים ווי זיי זענען, און דורך דעם פועל געווען גרויסע עניינים. און נאך מערער, גלייך נאכדעם, אפאר טעג שפעטער, האט דער רבי צוגעגרייט דעם מאמר לדפוס, מגיה געווען דעם מאמר, הגם אז אין יענע יארן, ווי עס איז ידוע, אין יענע יארן, די ערשטע יארן אין די יוד'ס, האט דער רבי כמעט נישט מגיה געווען קיין מאמרים, ער האט גערעדט מאמרים, אבער ער האט עס נישט מגיה געווען לדפוס. דאס איז געווען פון די ערשטע מאמרים ממש. וואס דער רבי האט זיך אפגעגעבן צו דאס צוגרייטן לדפוס מגיה זיין, און גלייך וואס ס'איז זיך אפגעדרוקט האט געהייסן שיקן אין ארץ ישראל, וואס דאס איז געווען בקשר צו די מאורעות, און ער האט שפעטער אויכעט געשיקט בריוון, בשעת ער האט מיטגעשיקט דעם מאמר פאר עטליכע חסידים, אז מען זאל דאס מפרסם זיין און לערנען, און ער האט מסביר געווען אז ער האט געזאגט אט א דעם מאמר ספעציעל בקשר מיט אט א די מאורעות, אויף צו מעורר זיין רחמים רבים, און ברענגען א ישועה והצלה צו אידן. האט ער געשטעלט זיך אויפן מאמר אויפן פסוק אין שיר השירים מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה שלמה המלך זאגט אז די וואסערן מים רבים וועלן קענען נישט פארלעשן די ליבשאפט ונהרות לא ישטפוה אפילו די אלע וואסערן וואס גייט אדורך אין די קוואל און אין די נהרות וועלן נישט קענען אפשטעלן אויסוואשן אויס אויס אויס אויסלעשן די ליבשאפט וואס איז דא צווישן אידן מיטן אייבערשטן און אייבערשטן מיט אידן איז אויף דעם האט דער רבי גערעדט אמאל א מדרש וועל מיר חזרן די מדרש ווייל מיר געפינען זיך איצטער אין טעג וואס אט א די ווערטער דברי צדיקים חיים וקיימים לעד דאס איז ווערטער וואס דאס גיט אונז כח און חיזוק אין אט א די טעג וואס דער מדרש זאגט אויף דעם פסוק אמר הקדוש ברוך הוא לבני ישראל דער אייבערשטער זאגט אידן אם יתכנסו כל אומות העולם אפילו עס וועט זיך צוזאמען קלייבן אט א די אלע פעלקער פון דער וועלט המון עמים רבים כשאון מים רבים מים רבים טייטש דער מדרש אז דאס גייט אויף די פעלקער פון דער וועלט און זיי וועלן זיך אלע צוזאמען קלייבן צו וועלן רחמנא ליצלן שעדיגן אידן לא יוכלו לכבות חס ושלום את האהבה שביני לבין ישראל זיי וועלן נישט קענען פארלעשן בשום אופן די ליבשאפט וואס איז דא צווישן אייבערשטן און אידן און דער מדרש איז ממשיך אז אפילו עס זאל זיך צוזאמענקלייבן די אלע מלכים מלכי ארץ ושריהם מי הנהר העצומים והרבים וועלן זיי נישט קענען אויסמעקן חס ושלום אותך מן העולם זיי וועלן וועלן רחמנא ליצלן אויסמעקן דעם אידישן פאלק זיי וועל עס נישט קענען טון און דער מדרש זאגט ווייטער אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה אז א איד וועט זיך איבערגעבן אין דעם זמן הגלות צו קויפן אפקויפן ביי זיך תורה אין זמן הגלות זאג איך צו איך וועל אים אפצאלן בכפליים בעולם הבא און דער גאנצער ביזה ושלל אלס א גאנצער פארמעגן וואס מען וועל באקומען פון דעם מלחמת גוג ומגוג וועל איך עס אוועקגעבן צו אט א די אידן וואס גיבן זיך איבער צו לימוד התורה אין די שווערע צייטן פון גלות ווייטער זאגט דער פסוק, אחות לנו קטנה, א קליינע שוועסטער האבן מיר, זאגט דער מדרש, אז בעת ההיא ווען עס וועט קומען יענע צייטן די שווערע צייטן פון דעם חשך הגלות פון גוג ומגוג, ידיינו מלאכי שמיא, די מלאכים אין הימל וועלן רעדן וועט זיין א דין ודברים, און זיי וועלן זאגן אז עס איז פאראן א אומה אומה בעולם, א קליינע אומה וואס איז קליין בזכויות, רחמנא ליצלן. וואס זאלן מיר טון צו דעם אידישן פאלק וואס קטנה היא בזכויות, מה נעשה לאחותנו ביום שידובר בה. בשעת די אומות העולם וועלן רעדן און זיי וועלן וועלן, רחמנא ליצלן, אויסמעקן דעם אידישן פאלק פון דער וועלט, וואס זאלן מיר טון מיט אונזער שוועסטער? וואס זאלן מיר טון מיטן אידישן פאלק? ויענה מיכאל שר הגדול, אזוי טייטשט דער מדרש, אז ס'וועט קומען צו גיין מיכאל שר הגדול וואס דאס איז דער מיכאל דער שר פון אידן, און ער וועט זאגן, אם חומה היא, אז אויב דער אידישער פאלק האלט זיך אזוי ווי א חומה צווישן די פעלקער, אויף נישט מישן זיך מיט אנדערע פעלקער, זיך האלטן שטארק אין די אמונה, זיך האלטן שטארק אין יראה, און זיי דינען דעם אייבערשטן דעם ייחוד השם איז דעמאלט נהיה לו למבצר און די פעלקער וועלן נישט קענען רחמנא ליצלן טון קיין שום זאך צו איר אבער נאך מער אפילו אם דלותי אפילו אז דער אידישער פאלק איז ארעם רחמנא ליצלן דלה מן המצוות און זיי האבן ווייניג זכויות איז אף על פי כן וועלן מיר בעטן רחמים ביים אייבערשטן און דער אייבישטער וועט זיך דערמאנען און געדענקען די זכות התורה פון די תינוקות של בית רבן וואס דאס איז חקוק בלוח ליבם, און מיט דעם אליין וועט דער אייבישטער ערלייזן דעם אידישן פאלק. און דער מדרש פירט אויס און זאגט אז אומות העולם קומען צו גיין און טענה'ן צו דעם אייבישטן און זאגן, מיר זענען טאקע זינדיגערס, אבער דער אידישער פאלק איז דאך אויכעט זינדיגערס, וואס האסטו אויף זיי רחמנות? אָבער דער אייבישטער וועט ענטפערן צו די אַלע פעלקער און זאָגן זיי, אַז דער אידישער פאָלק, דאָס איז אחות לנו קטנה, דאָס איז מיינע אַ קליינע מי, אַ קליינער, אַ קליינער, אַ קליינע מי, אַ קליינער תינוק, אַזוי ווי מען זעט, אַז מען האָט אַ קליין קינד, אַ קליין בעיבי, אַ קליין תינוק, איז אַפילו ווען זי פאַרזינדיקט זיך, איז אירע עלטערן ווערן נישט ברוגז אויף איר, ווייל זי איז אַ קליינטשיגע, די זעלביגע זאך מיטן אידישן פאלק, און דערפאר פירט אויס דער מדרש און זאגט, איר זאלט וויסן זיין אז על כרחכם וועט איר זיין מיין פאלק. איר זאלט וויסן זיין אז אפילו איר וועט וועלן רחמנא ליצלן דער אידישער פאלק וועט זיך וועלן מישן מיט אנדערע פעלקער, און זיי וועלן שרייען אז נהיה ככל הגויים בית ישראל, זאלט איר וויסן זיין אז ס'וועט נישט פאסירן, נאר ביד חזקה אמלוך עליכם, און ער פירט אויס הא למדת חיבתם של ישראל לפני המקום, און אונטער דעם אלעם זעען מיר די מורא'דיגע ליבשאפט חיבתם וואס דער אייבישטער האט צום אידישן פאלק. דערנאך האט דער רבי ארומגערעדט דעם מאמר באריכות מסביר געווען בעומק אט דעם גאנצן ענין פון חיבתם של ישראל, דער ענין פון גוי אחד בארץ, און דער ענין פון עם ישראל השם אחד, דעם חיבור פון דעם אידישן פאלק מיטן אייבערשטן, את ה' האמרת היום, ה' האמירך היום, א זייער א טיפער מאמר, וואס האט ארומגערעדט גאר שטארק בשבחם של ישראל מיט דער זייער עבודת ה', און דער רבי האט אויסגעפירט דעם מאמר אז נאך דעם אלץ קען מען פארשטיין יא, דעם גאנצע נקודה פון דעם מדרש, און די זיכערקייט אז ס'וועט זיין דידן נצח, און דער רבי האט אויסגעפירט די לעצטע ווערטער, אז אידן וועלן באקומען דעם גאנצן הון ביזה ושלל פון מלחמת גוג ומגוג, ווייל ס'וועט זיין דידן נצח במהרה בימינו די משיח צדקינו. און דאס איז דברי צדיקים, ווערטער פון מדרש, ווערטער פון תורה, און ווערטער וואס דער רבי האט גערעדט אין יענעם, אין יענעם מאמענט וואס איז געווען א א מאמענט פון העלם והסתר, א מאמענט פון חשך, א מאמענט פון מלחמה, און און דאס איז געווען דברי ניחומים, און דברי ביטחון, און דברי אמונה, אז אידן זאל וויסן זיין, אז דער גאנצער ענין איז פארקערט, אז פון דעם וועט ארויסקומען נאר חיבתם של ישראל, און אז ס'וועט זיין דידן נצח. דער רבי האט יעמאלט געשיקט דעם מאמר צו ארץ ישראל, דער רבי האט געשריבן כמה וכמה בריוון, און געזאגט אז אט אט דער ענין איז כל כל כולו איז דאס געווען צו מעורר זיין ביי אידן, יעדער נשמה, און מ'האט געזען במוחש אז דאס האט מעורר געווען, הונדערטער טויזנטער אידן זענען נתעורר געווארן בתשובה, און ער האט געמאנט אז מ'זאל אויסנוצן דעם עת רצון פון יענעם זמן, אויף מוסיף זיין און מחזק זיין די אלע ענינים פון הפצת היהדות און הפצת המעיינות, מקרב זיין אידן צו אידישקייט, און צוגרייטן אידן צו די גאולה שלימה וואס הימים האלו נזכרים ונעשים, מיר שטייען איצטערט אין אזעלכע טעג, און די אותיות פון דעם מדרש, דאס איז אותיות פון פייער, וואס ברענט אין הארצן פון יעדער אידן, אז ס'זאל טאקע זיין בעיני בשר, מען זאל זען זכותם של ישראל און חיבתם של ישראל, און אז די אלע אומות העולם וואס זיי ווילן רחמנא ליצלן אויסמעקן כמים רבים, וואס וויל אויסמעקן דעם אידישן פאלק, און אפילו אז דער אידישער פאלק שטייט אין א מעמד ומצב פון קטנה בזכויות, איז אף על פי כן איז דער אייבישטער אליין נעמט זיך אן פאר אידן, און ער זאגט אז היו לא תהיה און ביד חזקה דער אייבישטער איז ימליך עלינו, און ער וועט מגלה זיין זיין מלוכה אויף עם ישראל און ס'וועט זיין טאקע דידן נצח. וואס אט אט דער פסוק מים רבים איז דאך ידוע אז ס'איז פאראן דער מאמר הידוע פונעם מיט פונעם אלטן רעבן אין היינטיגע סדרה אין פרשת נח. דער מאמר אין תורה אור פרשת נח הייבט זיך אן מיט די ווערטער מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה. וואס דארטן איז דער אלטער רבי מבאר די גאנצע פרשת השבוע אין עבודת השם מיוסד אויף אט דעם פסוק. און דער ענין איז ממש נוגע צו אונזער צייט איצטער, אז מען טייטשט דאס אויס אין די עבודה אין די מצב וואס מען געפינט זיך איצטער בעולם, בפרט אין עם ישראל, בפרט אין ארץ ישראל, וואס מיר דארפן אלע א ישועה גדולה זאל שוין זיין די גאולה שלימה תיכף ומיד ממש. וואס דער אלטער רבי איז מבאר, אנהייבנדיג מיט א שאלה פשוטה וואס ער פרעגט וואס לכאורה נישט פארשטאנדיג, פארוואס האט דער אייבישטער געדארפט ברענגען דעם מבול מיט אזא מין אופן? וויבאלד דער אייבישטער איז געווען בכעס, איז געווען ברוגז, אז מלאה הארץ חמס, מיט די אלע זאכן וואס זענען פארגעקומען, האט ער געקענט אויסמעקן זיי אין איין סעקונדע, די גאנצע וועלט איז באשאפן געווארן דורך דעם אייבערשטנ'ס דיבור, אין איין סעקונדע האט ער געקענט זיי אויסמעקן, וואס האט ער געדארפט מאכן א גאנצע מעשה מיט א מבול מיט פערציג טעג און שפעטער ותרם א ד ו ו וירבו המים און ס'איז געווארן מער וואסער און א גאנצע יאר און נח זאל דארפן זיצן אין תיבה זיך מוטשען זיך א גאנצע יאר אין תיבה און ערשט נאך א יאר זיך אויסגעטריקנט און געקענט ארויסגיין וואס האט ער געדארפט מאכן די גאנצע מעשה אין איין סעקונדע געקענט אויסמעקן אלע רשעים און לאזן נח'ן לעבן איז אויף דעם איז דער אלטער רבי מבאר אז בעצם דער גאנצער מבול איז נישט געווען סתם א עונש לרשעים דער מבול איז געווען א ענין פון טהרה דער מבול איז א ענין פון א מקווה ער ברענגט דעם פסוק אין ישעיה פרק נון ד' פסוק הידוע וואס מ'זאגט עס אין די הפטורות אויכעט פון די נחמה כי מי נוח זאת לי דארטן רעדט ישעיה בנוגע דעם גלות, דער מבול פון דעם חשך הגלות. און ער זאגט, און ער זאגט ישעיה הנביא, כי מי נוח זאת לי, אז דער גאנצער מבול איז דער ענין פון מי נוח. אז אזוי ווי דער אייבערשטער האט זיך געשווארן, אז ער אז ער מער נישט ברענגען מי נוח על הארץ, כן נשבעתי מקצוף עליך ומגער בך. דאס איז דער עניין, א מבול איז מי נוח, וואס לכאורה פרעגט זיך א פשוטע שאלה דא. וואס הייסט אז דער מבול איז מי נוח? דער מבול איז פארקערט פון נוח. נוח האט זיך געראטעוועט פון מבול. פארוואס רופט מען דעם מבול על שם נוח? בפשטות ווייל דאס איז געווען דער זמן. נוח איז געווען אין יענע צייט, אבער וואס האט נוח געשולדיגט ווייל ער איז געווען א פיינער מענטש, רופט מען דעם מבול וואס איז געווען א חורבן על שם נוח. נאר דא קומט צו גיין די גאנצע נקודה און די רייכקייט און דער עומק און די טיפקייט פון אט א דעם סיפור.

אז בשעת מען קוקט אויפן מבול בחיצוניות, בפשטות, מיינט מען א מבול געווען א עונש. און דעמאלט ווערט די שאלה, וואס דארף דער אייבערשטער מאכן אזא קאמפליצירטן עונש, ער האט דאס געקענט מאכן איינס צוויי, פטור ווערן פון די רשעים. נאר די סיבה האמיתית איז אז דא איז גארנישט געווען נאר א עונש, דא איז געווען א ענין פון א מקווה. ארבעים יום איז ארבעים סאה. דאס איז א ענין פון א מקווה, אזוי ווי א מקווה א מענטש גייט אריין א טמא און גייט ארויס א טהור. א גוי גייט אריין אין א מקווה און עס גייט צו ווערן נתגייר זיין ווערט ער א איד. א מקווה האט א כח נפלא וואס מאכט איבער מטומאה לטהרה, וואס מאכט פון א גוי א אידן. על דרך זה די ארבעים יום אין די מקווה פון די מבול, דאס האט מטהר געווען די וועלט, דאס האט געמאכט אז די וועלט זאל ווערן א ריינע וועלט, און אז נח עולם חדש ראה אז ער זאל קענען מאכן פון די וועלט א דירה לו יתברך. און דאס איז דער אמת'ער ענין פון מבול. איז מבאר דער אלטער רבי אז אט א דער ענין דאס איז דער מים רבים וואס געפינט זיך ביי יעדער אידן אזוי ווי ס'איז דא דער מבול וואס דער מבול איז בחיצוניות א ענין פון א מבול וואסער וואס גיסט און שיסט און ס'גייט פאר מאכט רייסט אויס די גאנצע וועלט און דאס איז אבער בחיצוניות בפנימיות דוקא דורכן מבול איז די וועלט געווארן א ריינע וועלט א מקווה א מקווה טהרה נוח נייחא דרוחא אז די וועלט איז צוגעקומען צו די העכסטע מדריגה, אז זאל ווערן גרייט אז כעת זאל קומען אברהם אבינו, קומען מתן תורה, און זאל ווערן א אידישע וועלט, א תורה וועלט, א גאולה וועלט, על דרך זה איז ביי יעדער אידן אין זיין עבודה. און דאס איז וואס שלמה המלך זאגט אין פסוק, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה. וואס דאס מיינט אין דעם לעבן ביי יעדער אידן וואס דאס מיינט אין די וועלט זאגט די אלטער רבי, ס'איז דא דער ענין פון א נשמה וואס האט א ליבשאפט צו דעם אייבערשטן, א נשמה האט א ליבשאפט צו דעם אייבערשטן וואס דאס איז די א מים די אהבה רבה רשפיה רשפי אש שלהבת יו"ד קיי א פלאם פייערדיגע ליבשאפט וואס די נשמה האט צו דעם אייבערשטן קומט צו גיין דער נפש הבהמית און ער ווארפט אריין מים רבים דער נפש הבהמית דער יצר הרע ווארפט אריין אין דעם מענטשן מים רבים מחשבות זרות בלבולים דאגות און טירדות און ווי דער אלטער רבי רעדט ארום דער ענין פון טירדות הפרנסה און ווי ער איז מבאר טירדות הפרנסה מיינט נישט אז מ'דארף צאלן זאכן צאלן מסים דאס איז געווען אין זמן הבית אויכעט דאס איז די טירדה שבזה די דאגה שבזה דער פן יחסר לחמו דאס וואס א מענטש ווייסט נישט וואס וועט זיין מארגן ער איז פארדייגעט ער איז טרוד און ער איז צו מבולבל ס'קען זיין א מענטש האט הוצאות ער האט זאכן אבער ער ווייסט אז דער אייבישטער איז מיט אים ער ווייסט אז וברכך הוי' אלקיך בכל אשר תעשה דער אייבישטער שיקט די ברכה ער ווייסט אז השם רועי לא אחסר איז ער נישט פארדייגעט, און אפילו אז ס'קומט צו גיין שווערע צייטן, ווייס ער אויכעט אז דער אייבישטער מיט אים. כי השם עמדי, גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי, ער ווייסט אז דער אייבישטער געפינט זיך מיט אים אין יעדער מעמד ומצב, איז ער נישט פארדייגעט. בשעת אבער א מענטש ווערט טרוד, ער איז מבולבל און ער איז דואג און ער איז פארדייגעט, אט דא הייבט זיך אן דער גלות און דאס איז דער ענין, אט דאס איז דער ענין פון דעם מבול אין נפש האדם. קען מען דאך מיינען אז די מים רבים גייען פארלעשן די ליבשאפט, אפקילן די מענטשן פון זיין אמונה, און פארלעשן די ליבשאפט צו דעם אייבערשטן. זאגט דער פסוק א בשורה טובה זאלסטו וויסן זיין אז מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה. אלע טירדות, אלע דאגות, אלע גלות'ן, אלע העלמות והסתרים, אלע שוועריקייטן, אלע ענייני חשך כפול ומכופל וואס גייט פאר אין וועלט אין זמן הגלות, קען נישט פארלעשן די ליבשאפט פון א אידן צום אייבערשטן. פארוואס טאקע נישט? איז דער פסוק מסביר, ווייל דאס איז רשפי אש שלהבת יו"ד קיי, די אהבה פון א אידן צום אייבערשטן איז נישט קיין געמאכטע אהבה, ס'איז נישט קיין אהבה וואס קומט פון שכל, אויב די אהבה וואלט געווען מער נישט א שכל'דיגע אהבה, דער אייבערשטער איז אזוי גוט צו מיר האב איך אים ליב, דער אייבערשטער איז אזוי פיין, דער אייבערשטער איז אזוי גרויס, און וויבאלד איך פארשטיי די גדלות פון דעם אייבערשטן האב איך אים ליב, אויב די אהבה וואלט געווען מער נישט ווי מיוסד אויף שכל, איז דעמאלט אמאל דער שכל ארבעט נישט און ווערט פארלאשן די אהבה. ס'איז א מוגבלדיגע אהבה. די אהבה פון א אידן צום אייבערשטן איז שלהבת י-ה ס'איז א געטליכע אהבה, א געטליכע אהבה ווערט קיינמאל נישט פארלאשן. דאס איז א אהבה וואס נעמט זיך וואס דער אייבערשטער האט ליב א אידן, פון דעם נעמט זיך די אהבה פון אידן צום אייבערשטן. אזוי ווי דעם אייבערשטנ'ס אהבה איז א נצחיות און ס'קען קיינמאל נישט פארלאשן ווערן, אונזער אהבה צום אייבערשטן קען אויך קיינמאל נישט פארלאשן ווערן. דאס איז דער פסוק. דאס איז נאך נישט דער חידוש פון דעם אלטן רבי'ן קומט צו גיין דער אלטער רבי איז מבאר אין לקוטי אין דעם מאמר אין תורה אור און זאגט זאלסט וויסן זיין נאך מער נישט נאר די אהבה פון א אידן צום אייבערשטן קען זיך נישט פארלאשן פון די אלע מים רבים אדרבה דווקא דורך די מים רבים קומט מען צו צו אסאך א טיפערע ליבשאפט צו דעם אייבערשטן ווי קומט דאס? דווקא דורך די טירדות, דווקא דורך די עניינים וואס זענען מבלבל, ווערט א איד נישט נאר נישט ווייניגער פארלאשן, אדרבה, דאס ברענט נאך אויף דעם פלאקער, דעם פלאם פייערדיגע אהבה צום אייבערשטן צו אסאך א גרעסערע טיפקייט. ווי קומט דאס אזא מין זאך, איין זאך ווערט נישט פארלאשן? דאס זאגט שלמה המלך, וואס איז דער פשט דער אלטער רבי איז מוסיף אז ס'ווערט נאך שטארקער און העכער, איז אויף דעם איז דער אלטער רבי מבאר דער גאנצער יסוד אז דער גאנצע מטרה פארוואס דער אייבישטער האט באשאפען דעם נפש הבהמית, פארוואס האט דער אייבישטער באשאפען אט א דעם חשך, איז דאס כדי זאל זיין יתרון האור מן החשך.

דער שורש פון נפש אלוקית נעמט זיך פון עולם התיקון, עולם האצילות. אבער דער שורש פון נפש הבהמית און פון קליפה נעמט זיך גאר פון א העכערן ארט, כל הגבוה יותר יורד למטה יותר, ווי דער מעזריטשער מגיד האט מגלה געווען. דאס הייסט אז וואס העכער די זאך איז בשורשו, פאלט עס אראפ נידעריקער, דערפאר אז אין די עניינים פון תוהו, פון קליפה, סטרא אחרא, געפינען זיך ניצוצות גדולים ביותר. על דרך זה דעם נפש הבהמית נעמט זיך דאס פון גאר א הייכער ארט. אלה המלכים אשר מלכו לפני מלך מלך לבני ישראל. דאס איז דער עניין פון עולם התוהו וואס איז נאך העכער פון עולם התיקון. דאס איז אורות נעלים ביותר וואס דורך שבירת הכלים ווי ס'מבואר אין קבלה איז דאס אראפגעפאלן גאר נידעריג. בשעת א איד דערהערט דעם אמת און ער ווייסט אז די גאנצע כוונה פארוואס האט דער אייבישטער געגעבן אט דעם עניין פארוואס האט דער אייבישטער צוגעלאזט אזא העלם והסתר? איז כדי אז א איד זאל זיך מתגבר זיין אויף דעם, אשר שלט האדם באדם לרע לו, דאס הייסט די גאנצע טעם פארוואס דער אייבישטער האט צוגעלאזט דעם ענין פון גלות, איז כדי אז א איד זאל זיך שטעלן שטארק מיט דעם אין זיין אמונה אין זיין בטחון, און דורך דעם איז ער מהפך דעם גאנצן עולם הזה, איז אדרבה דורך דעם דערגרייכט ער צו אסאך א טיפערע אהבה, די אהבה בכל מאודך, דער מאוד, דער בלי גבול, די אהבה וואס האט נישט קיין סוף,

ויגברו המים, ס'איז דא א ריבוי מים, וואסער, העלמות והסתרים, בלבולים, טירדות, חשך כפול ומכופל, מען געפינט זיך אין א מבול'דיגע וועלט, ויגברו המים, זאלסטו וויסן זיין אבער, אז די תיבה, ותלך התיבה על המים, ז'העכער פון די מים, העכער פון די הרים, וואס איז תיבה? תיבה זאגט דאך דער הייליגער בעל שם טוב, בא אל התיבה, תיבת התורה, תיבת התפילה, א איד אין זמן הגלות אין די שווערסטע צייטן איז ער זיך מחזק בא ער גייט אריין מיט די גרעסטע שטארקייט און ווארימקייט אין אותיות התורה און אותיות התפילה לערנען מיט א חיות און דאווענען מיט א חיות ווי דער בעל שם טוב זאגט אז מען לערנט און מען דאווענט און בא אל התיבה איז דעמאלט צוהר תעשה לתיבה האט א איד בכח צו איבערמאכן פון צרה צוהר, איינע פון די תורות הבעל שם טוב הנפלאים, ס'איז מבואר באריכות אין כמה וכמה ערטער די תורת הבעל שם טוב, צוהר תעשה לתיבה, ס'איז דא א צרה, עת צרה היא ליעקב, וממנה יושע זאגט דער בעל שם טוב, פון די ווארט צרה גופא מאכט מען איבער צוהר, עת צרה היא ליעקב די אותיות צרה, צוהר, רצה, אז א איד האט בכח דורך זיין רצון, דורך דעם וואס ער איז מעורר זיין רצון מיט תפילה, דאווענען מיט א חיות און לערנען מיט א חיות, איז ער מהפך פון צרה צו צוהר, אז ס'ווערט ליכטיג ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. און דאס איז דער לקח, דאס איז די נקודה וואס מיר דארפן נעמען פון היינטיגע פרשה, א הוראה פאר יעדער אידן. אין די שווערע צייטן אז מען זאל וויסן זיין דעם כח וואס א איד האט אז די גאנצע מטרה פון דעם גאנצן חשך איז אז א איד זאל זיך מתגבר זיין אין די אמונה ווי מיר זעען אין די טעג די התגברות האמונה ביי אידן ווי עס איז קיינמאל נישט געווען די ווארעמקייט די פייערקייט די אהבת ישראל די אחדות וואס איז דא צווישן אידן ווי אידן ווערן פארשטארקט אין תורה ומצוות מען דארף אויסנוצן אט דעם עת רצון אויף מתגבר זיין מער און מער און מאכן ליכטיג אויף דער וועלט און דורך דעם וואס אידן שטייען שטארק אין אט די טעג איז דעמאלט איז מען מהפך דעם צרה צו צוהר און מען מאכט ליכטיג אויף דער וועלט און דעמאלט זעט מען טאקע בעיני בשר און דאס איז די השגחה פרטית וואס פרשת נח שטענדיג איז אין חודש חשון בשעת מען שטייט אין דעם ויעקב הלך לדרכו איז דעמאלט כאפט מען אריין פונקט איצטער הייבט זיך אן דעם זמן פון די מים רבים מען גייט אריין אין וועלט און פרנסה און טירדות און ס'קומט נאך צו די טירדות און אט דעם חשך כפול ומכופל וואס גייט פאר אויף דער וועלט דארף מען וויסן זיין אדרבה וילך יעקב בשמחה ובטוב לבב, יא, אז מען זאל זיך אריינווארפן אין די עבודת השם און זאל וויסן זיין אז די גאנצע מטרה פונעם חשך איז אז א איד זאל זיך מתגבר זיין אין זיין אמונה, מתגבר זיין ביתר שאת וביתר עוז אויסנוצן יעדע מינוט אין די לעצטע רגעים פון גלות, אויף מוסיף זיין, סיי ביי זיך אין תורה ותפילה צוהר תעשה לתיבה, סיי צוברענגען נאך א אידן צו תורה, נאך א אידן צו מצוות, נאך א אידן זאל לערנען תורת החסידות, מאכן ליכטיג די וועלט, און מיר וועלן זוכה זיין זען בעיני בשר די גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו, אז מיר זאלן זוכה זיין צו אט דעם דידן נצח וואס מיר אלע ווארטן אויף דעם, אמן כן יהי רצון.